לזכות מנחם מענדל הכהן בן רוזא חנה שיחיה ליום ההולדת שלו ט ו כסלו.
משיחת י' כסלו תשמ ה.
וויבאלד דער רמב ם אליין האט דאך מחלק געווען ספרו לפרקים, און ווי כל עניניו בדיוק איז דאך זיכער דער חילוק בין לפרקים אויכעט בדיוק, ממילא מען איז דערנאך מחלק דאס לויט מנהג הפשוט אויף ג' פרקים ליום, איז אט דעמאלט קומט אויס דער, דער שיעור ג' פרקים וואס איז פארבונדן מיט די יו ד, מיטן טאג פון י' כסלו, ווייל דארטן רעדט זיך וועגן די י ח דברים וואס מען האט גוזר געווען אין בית המקדש שני, מיט פרטי הדינים שבדבר. די ג' פרקים דערציילן כמה וכמה פרטים שבדבר, וואס יש לעיין בזה בכמה וכמה עניינים, אנהייבנדיג פון א ענין עיקרי און א ענין תמוה לכאורה על כל פנים, וואס דאס איז וואס אין די י ח דברים, וואס זיי זיינען מטמאים מדברי סופרים וואס דערפאר גייט עס אריין אין די גזירות דרבנן די ח י דברים שגזרו אין בית, בזמן פון בית שני הלל ושמאי ותלמידיהם ווי די גמרא איז מאריך אין פסחים און אין שבת און אין פסחים וכו' איז דא דער ענין אויכעט וואס ספרים זיינען מטמא את הידיים. און וועלכע ספרים דווקא ספרי קודש, און אין ספרי קודש אפילו די גליונות ווערן מבואר דארט כמה פרטים בדבר, און אויכעט אפילו קהלת ושיר השירים וואס אין זיי איז דאך געווען א שקלא וטריא אין אנשי כנסת הגדולה, זענען זיי אויכעט פון די ספרים המטמאים את הידיים. ועל דרך זה אויכעט זאגט ער רצועות התפילין עם התפילין זענען אויכעט מטמא את הידיים ועל דרך זה נאך כמה וכמה עניינים בשעת מטמא את הידיים האט עס טאקע הגבלות דאס אינו דומה צו טומאת כל הגוף גופא ווערן מבואר די חילוקים בפרקים אלו. ביחד עם זה איז דאס אבער א ענין של טומאה, ובפרט בקשר מיט קדש, אין תרומה אין תרומה איז דא א חילוק עיקרי צווישן טומאת ידיים בפרט אדער טומאת כל הגוף, מה שאין כן בכמה ענינים של קדש, על אחת כמה וכמה פון חטאת פון פרה אדומה וואס חטאת. קרייה רחמנא, וואס אט דא ווערט א תמיהה גדולה, מען געפינט אין די סדר העבודה בבית המקדש געפינט מען אז כהנים האבן געדארפט טראגן תפילין, נאר וואס דען, נישט תפילין של יד, אזוי ווי בגדי כהונה דארף דאך זיין והניחם על בשרו אז ס'טאר נישט זיין קיין חציצה צווישן דעם יד מיט די בגדי כהונה, במילא קען ער נישט טראגן די תפילין של יד, מה שאין כן תפילין של ראש, איז אפילו ביי א כהן גדול וואס ער האט דאך געטראגן על ראשו א ציץ, און וואס חרות עליו קדש להוויה, כתוב עליו קדש להוויה איז אין עם איכות איז ער געווען צווישן בין ציץ ושער ראשו איז געווען דער מקום תפילין און דארט האט ער געטראגן תפילין במילא קומט דאך אויס אז דער האסט דאס איז פארבונדן מיט תפילין און רצועות שבתפילין וואס זיי זיינען מטמאין את הידיים אפילו בתרומה. על אחת כמה וכמה בנוגע לקדש, ביז אז ס'שאדט בכמה פרטים אויכעט כל הגוף, וואס אמת טאקע אויף דערויף איז דא ובהוספה לזה, על דרך זה געפינט מען כמה פעמים אז מען האט געליינט בספר תורה אין בית המקדש, ניט נאר די קריאת הקהל וואס דאס איז געווען איינמאל לשבע שנים אדער קריאת יום הכיפורים וואס דאס איז געווען די קריאת כהן גדול ביום הכיפורים ועל דרך זה נאר אויך ווי פארשטאנדיג אין דעם סדר פון מסכת תמיד אז פונקט ווי ס'איז געווען די קריאת די ענין התפילה ביי די כהנים איז אויך אזוי געווען דער ענין הקריאה בתורה וואס דאס האט שוין מתקן געווען משה רבינו אז ס'זאל נישט זיין קיין ג' ימים בלית תורה, ניט נאר די קריאת התורה בשבתות, נאר אויכעט ביום ב' וה'. איז אמת טאקע עס איז דא די באווארעניש, ווי די גמרא זאגט אז אמר רבי עקיבא זכינו אז ס'איז ניטא קיין טומאת ידיים בקודש, און געזאגט אז בקודש איז דארט האט מען ניט גוזר געווען די גזירה איז לכאורה אט דא דארט קיין קשיא נישט, די זאך איז דאך אבער בפשטות מובן אז דער כהן האט אנגעטון די תפילין, איז דאס געווען מה דאך בכל אדם איז דער דין פון תפילין אז אינו מהאי אז ס'דארף זיין כל היום כולו, על אחת כמה וכמה ביי שבט לוי עומד לשרת לפני הוויה. און אין שבט לוי עצמו די כהנים שבו וואס זיי זיינען הובדלו משבט לוי האבן זיי דאך געטראגן תפילין במשך כל היום על כל פנים תפילין שבראש האט קיין ארט נישט בכלל צו זאגן אז ווען האבן אנגעטאן די כהנים די תפילין זיי האבן בשעת זיי זענען אריינגעגאנגען בקודש. און דערנאך ווערט דאך אויך די שאלה ווער האט געבראכט אט די תפילין צוזאמען מיט רצועה שבתפילין אין קודש ס'איז דאך ניט א פשט איז אז בפשטות איז דא א חיוב אויף די כהנים אז זייערע תפילין דארפן זיי האלטן בבית המקדש, און אין דעם חלק פון בית המקדש וואס דארט האט מען ניט גוזר געווען קיין טומאת ידיים וכיוצא בזה. ווארום דאס וואלט דאך געווען א דבר חידוש גדול, האט געדארפט ערגעץ וואו שטיין אז מען דערמאנט ניט אזא מין חידוש גדול, איז דערפון פארשטאנדיק אז כל מקום שמהלך איז תפיליו עמו, במילא ווערט דאך אט דארט די שאלה, וויבאלד אז רצועות תפילין ותפילין זיינען מטמאין את הידיים, קומט דאך אויס לכאורה על פי זה אז כהנים איידער זיי זענען אריינגעגאנגען אין קודש אדער זיי האבן געגאנגען אן תפילין איז דאס א דבר תמוה, בפרט נאך אז ס'איז דא אין כהנים אט די וואס זיי זענען עובד עבודה און דא פון אנדערע משמרות אדער זענען געווען בטומאת ידיים אדער בנוגע לקודש נאך מער ווי טומאת ידיים. ועל דרך זה קריאת התורה ווי ס'משמע פון מסכת תמיד אז דאס איז געווען אין דער עזרה עצמה און דארט וואו ס'איז געווען די תפילת הכהנים וואס קריאת התורה איז דאך פארבונדן מיט עבודת התפילה מיט די שלש ראשונות וכו' ואחרונות ואמצעיות ווי ער רעכנט זיי אויס אין מסכת תמיד און אין עבודת המקדש ווי ער רעכנט זיי אויס אויכעט אין רמב ם בפרטיות בסדר יום העבודה וואס על פי זה דארף מען זיך זוכן און געפינען א ביאור ווי האט דארט געשטימט אט אט דער ענין אז ס'איז געווען א ספר תורה און ס'איז געווען רצועת התפילין צוזאמען מיט תפילין און כהנים האבן אנגע געטראגן תפילין על כל פנים תפילין של ראש צי ס'איז געווען א חיוב אז זיי זאלן אנטון די תפילין ערשט זייענדיג בקדש וואס דארטן איז ניטא די גזירה, אדער דאס האט פועל געווען אויכעט אויף קודם שנכנסו לקדש, איז אויכעט האט ניט פועל האט ניט געווען איז איז אויכעט ניט געווען דער ענין הגזירה, וואס דאס איז פארבונדן מיט כמה וכמה חידושים. וואס לכאורה ווי קומט אז לא לישתמיט תנא ואמורא און אחרי ראשונים ואחרונים אז מען זאל אין דרוף ניט רעדן און מבאר זיין און מבאר זיין בפרטיות בפרט נאך על יסוד פון דעם פסק דין וואס די גמרא זאגט אין פסחים און דער רמב ם ברענגט עס אראפ אויכעט אין דעם פריערדיגן פרק פון ט' כסלו אז אין קדש איז ניט געווען די גזירה פון טומאת ידיים. וואס טומאת האט מיט אלע פרטים שבדבר, וואס כאמור לא ראינו אינו ראיה, זיכער אז מען וועט זוכן וועט מען אפשר געפינען, על כל פנים יהי רצון און ס'כדאי אז מען זאל זיך אין דערויף אויכעט מתבונן זיין בתוך שאר ענינים פון לימוד הרמב ם. וואס דארף דאך זיין אויכעט ווי כלל כל כללות ענין לימוד תורה שבעל פה, אין אן אופן פון הבנה והשגה, על כל פנים די הלכות פסוקות ווי זיי ווערן געבראכט אין רמב ם, אן נתינת טעמים שבדבר, אף על פי וואס ער ברענגט ראיות דארט וואס ס'איז דא א פסוק בזה, אדער ווי ער זאגט בכמה מקומות ודבר זה. און מפי השמועה אדער מדברי קבלה וכיוצא בזה, און ויהי רצון אז מ'זאל אויך מברר זיין אט די פרטים און דאס זאל נאך מער מוסיף זיין אין הבנה והשגה אין די הלכות פסוקות פון רמב"ם, וואס אמת טאקע ער האט ניט אראפגעבראכט די טעמי הלכות און האט אויך ניט אראפגעבראכט. קיין דעות חלוקות א חוץ ווי אין מקומות ספורים וואס ונער יספרם מער נישט ווי אין געציילטע ערטער. ער האט זיך אבער זיכער געוואלט אז מען זאל פארשטיין די הלכה כפשוטו.